בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף טז, מ'הייבמיר אן דף טז עמוד א' פינף שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך ובשטר, איז אזוי מ'האמיר געזען אין די משנה אז אן עבד עברי קען מען קונה זיין מיט א שטר, פרעגט די גמרא מנלן, פון ווי לערנט מען עס ארויס? ענטפערט די גמרא אמר עולא, אמר קרא שטייט אין פסוק אם אחרת יקח לו, דהיינו די פסוק רעדט דארט פון איינער וואס האט חתונה געהאט, מיט זיין אמה העבריה, מ'האט דאך שוין געזעהן ס'איז א מצוה חתונה צו האבן מיט א אמה העבריה, אדער די באלעבאס אדער די זון, און שטייט דארט אין פסוק אם אחרת יקח לו, אז טאמער די באלעבאס האט חתונה מיט א צווייטע פרוי חוץ פון די אמה העבריה, שטייט ווייטער שארה כסותה ועונתה לא יגרע אבער על כל פנים זעהט מען דא אז די תורה האט מקיש געווען הקישה הכתוב לאחרת, די תורה האט מקיש געווען אן אמה העבריה צו אן אחרת צו א צווייטע פרוי וואס די באלעבאס האט מקדש געווען, איז לערנט מען ארויס פון דעם הקיש מה אחרת מקניא בשטר, אזוי ווי די צווייטע פרוי קען מען קונה זיין מיט א שטר, אזוי ווי יעדע פרוי קען מען דאך קונה זיין בכסף בשטר או בביאה, איז די זעלבע זאך, אף אמה העבריה מקניא בשטר, א אמה העבריה קען מען אויכעט קונה זיין מיט א שטר, און ווי די מפרשים שמועסן אויס אז פון אמה העבריה לערנט מען שוין אויכעט ארויס צו אן עבד עברי, ווייל מ'האט דאך שוין געזען אז ביי מכרוהו בית דין שטייט עברי או העבריה און מוכר עצמו איז דא א גזירה שווה צו מכרוהו בית דין שכיר שכיר דהיינו פון אמה העבריה לערנט מען ארויס אויף עבד עברי אויכעט אזוי אז מען קען זיי אלע קונה זיין מיט א שטר פרעגט אבער די גמרא הניחא למאן דאמר שטר אמה העבריה אדון כותבו אלא למאן דאמר אב כותבו מאי איכא למימר דאיתמר, שטר אמה העבריה מי כותבו, רב הונא אמר אדון כותבו, רב חסדא אמר אב כותבו דהיינו איז דא א מחלוקת צווישן רב הונא און רב חסדא ווער שרייבט די שטר ביי אן אמה העבריה איז רב הונא האלט אז אדון כותבו די באלעבאס שרייבט די שטר די באלעבאס שרייבט פאר די טאטע פון די מיידל א שטר און אינעם שטר שטייט בתך קנויה לי אזוי האלט רב הונא רב חסדא האלט פונקט פארקערט, רב חסדא האלט אז אב כותבו די טאטע שרייבט א שטר פארן אדון וואס אינעם שטר שטייט בתי קנויה לך און ממילא פרעגט די גמרא הניחא לרב הונא אלא לרב חסדא מאי איכא למימר פשט אזוי ווען סקומט צו קידושין א מאן איז מקדש א פרוי מיט א שטר ווער שרייבט די שטר? די מאן שרייבט די שטר פארן פרוי יעצט ווער איז די מקנה ווער די קונה האבן שוין געזען די פרוי איז די מקנה די מאן איז די קונה ער קויפט די פרוי, איז פשט ביי קידושין שרייבט די קונה א שטר פארן מקנה, און ממילא פרעגט די גמרא, גאנץ גוט לויט רב הונא, וואס רב הונא האלט אז די שטר פון א אמה העבריה איז אויך אזוי, אז אדון כותבו איז שטימט אז מען לערנט ארויס איינס פונעם צווייטן, ווייל די אדון איז אויך די קונה, איז לערנט מען ארויס די שטר פון א אמה העבריה פון די שטר פון קידושין, אבער לויט רב חסדא וואס רב חסדא האלט אב כותבו אז ווען סקומט צו די שטר פון אמה העבריה איז די מקנה דער וואס שרייבט עס די טאטע איז דער וואס שרייבט עס איז קען נישט זיין אז לויט רב חסדא איז די מקור פון ווי מלערנט ארויס אז ביי אמה העבריה איז דא א קנין מיט שטר איז פון די שטר וואס משרייבט ביי קידושין ווייל ביי קידושין שרייבט דאך די קונה די שטר און דא שרייבט די מקנה די שטר די טאטע די שטר איז קען נישט זיין אז די היקש איז די מקור לויט רב חיסדא. איז לויט רב חיסדא פרעגט די גמרא, וואס איז די מקור אז מען קען קונה זיין א אמה עבריה מיט א שטר? ענטפערט די גמרא, אמר רב אחא בר יעקב א צווייטע לימוד, אמר קרא, שטייט אין פסוק ביי א אמה עבריה לא תצא כצאת העבדים, דהיינו די תורה זאגט אונז, ביי א עבד כנעני איז דאך דא א דין אז א עבד כנעני איז יוצא בשן ועין אז מען האקט אויס די ציין אדער די אויג פון אן עבד כנעני אדער איינע פון די אנדערע ראשי אברים,

דהיינו זי גייט נישט ארויס ווי אן עבד כנעני, אבער קונה זיין קען מען איר אוודאי יא קונה זיין ווי אן עבד כנעני, ומאי ניהו, וויאזוי איז מען קונה אן עבד כנעני, איז איינע פון די וועגן וואס מען קען קונה זיין א עבד כנעני איז שטר, ווייל ווי מען וועט זען בהמשך דף כ"ב, א קלארע משנה און א גמרא, אז די תורה האט מקיש געווען א עבד כנעני צו קרקעות, אז אזוי ווי א קרקע קען מען קונה זיין בכסף בשטר או בחזקה, איז עבד כנעני איז אויך אזוי, איז על כל פנים זעט מען אז עבד כנעני איז מען קונה בשטר, איז פון לא תצא כצאת העבדים, לערנט מען ארויס אז א אמה עבריה קען מען אויכעט קונה זיין בשטר, און מ'האט פריערט געשמועסט איינמאל מ'האט א לימוד ביי א אמה עבריה קען מען שוין ארויסלערנען א עבד עברי פון א אמה עבריה, פרעגט אבער די גמרא ווער זאגט אז דאס איז די לימוד, ואיימא אבל נקנית היא כקניין עבדים, ומאי ניהו חזקה, דהיינו אזוי ווי מ'שמועסט דאך אן עבד כנעני קען מען דאך קונה זיין בכסף בשטר ובחזקה, ממילא פרעגט די גמרא ווער זאגט אז דו קענסט דא דרש'נען לא תצא כצאת העבדים אבל נקנית היא כקניין עבדים, דהיינו דו ווילסט ארויסלערנען אז א אמה עבריה קען מען קונה זיין פונקט ווי א עבד כנעני, אז אזוי ווי עבד כנעני איז מען קונה בשטר, א אמה עבריה אויכעט אזוי? אפשר ניין, אפשר קומט אונז די תורה דא זאגן אז אזוי ווי עבד כנעני קענסטו קונה זיין בחזקה, די זעלבע זאך אמה עבריה קען מען אויכעט קונה זיין בחזקה, ווער זאגט דער לימוד קומט לאזן הערן לגבי שטר קען זיין דער לימוד גייט ארויף אויף חזקה, זאגט די גמרא ניין, ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק לענין עבדים כנעניים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, דהיינו די תורה איז דא מקיש אן עבד כנעני צו א שטיקל קרקע אז אזוי ווי א שטיקל קרקע קען מען קונה זיין בכסף בשטר ובחזקה, עבד כנעני אויכעט אזוי, אבער שטייט דא אין פסוק אותם, איז פון אותם איז מען ממעט אותם בחזקה ולא אחר בחזקה, דהיינו נאר ביי עבד כנעני איז דא דער דין אז מען קען אים קונה זיין בחזקה, ביי אנדערע פלעצער נישט,

איז דא א ריבוי, קומט אויס אונז האמיר דא א ריבוי פון לא תצא כצאת העבדים, א מיעוט פון אותם, איז פונעם ריבוי איז מען מרבה שטר, פונעם מיעוט איז מען ממעט חזקה. איי פרעגט די גמרא, ומה ראית, טאמער דו האסט א ריבוי און האסט א מיעוט, פארוואס ביסטו מרבה שטר און ממעט חזקה, זאג פונקט פארקערט, זיי מרבה חזקה און זיי ממעט שטר, זאגט די גמרא, מסתברא שטר הוה ליה לרבויי שכן מוציאה בבת ישראל, דהיינו ס'איז מסתבר אז די תורה וויל מרבה זיין א קנין שטר ביי אמה עבריה, ווייל מען געפינט אז א שטר האט אנדערע זאכן וואס קען אויך טון, אז ס'קען מוציא זיין א מיידל א בת ישראל, דהיינו א שטר נוצט מען אויך אויף א גט. מה שאין כן חזקה געפינט מען נישט א קנין חזקה ביי בת ישראל, מען געפינט נישט א קנין חזקה כמעט קיין אנדערע פלעצער, איז מער מסתבר צו זאגן אז די תורה איז מרבה א קנין וואס מען געפינט אין אנדערע פלעצער, ווי איידער א קנין וואס מען געפינט נישט אין אנדערע פלעצער. פרעגט אבער די גמרא אדרבה, חזקה הוה ליה לרבויי שכן קונה בנכסי הגר, דהיינו מען געפינט א פלאץ וואס חזקה העלפט, און שטר העלפט נישט ביי נכסי הגר, א גר וואס שטארבט, אלע זיינע נכסים איז הפקר, וויאזוי איז מען עס קונה? נאר מיט חזקה, א שטר דארט העלפט נישט. איז זעה מיר אז ס'איז דא געוויסע קנינים וואס חזקה העלפט, און שטר נישט. איז ווייטער צוריק שווער אויב אזוי קען זיין די תורה קומט מרבה זיין חזקה און נישט שטר? זאגט די גמרא אבער ניין, ווייל באישות מיהת לא אשכחן, דהיינו ווען ס'קומט צו אישות געפינט מען נישט א קנין חזקה, טאקע ביי הפקר יא אבער ביי אישות נישט, מה שאין כן שטר זעהט מען אז ס'העלפט אויך ביי אישות לענין גט, און ממילא איז מען מרבה שטר און מ'איז ממעט חזקה, יעצט ווי קומט דא אריין אישות? און ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל מ'געפינט דאך אויך אן אמה עבריה אז מ'קויפט א אמה עבריה, זאגט דאך די תורה אז מ'קען איר מייעד זיין, די אדון אדער זיין זון קענען חתונה האבן מיט איר, און ממילא זוכט מען דא א געוויסע קנין וואס איז דא ביי אישות, איז דערפאר איז מען מרבה שטר און מ'איז ממעט חזקה, אזוי ענטפערט די גמרא איין תירוץ, איבעית אימא, זאגט די גמרא אן אנדערע תירוץ, להכי אהני אם אחרת. דהיינו פשט אזוי, אונז האמיר דאך אנגעהויבן די סוגיא, די גמרא האט געפרעגט פון ווי ווייסט מען אז מען קען קונה זיין א עבד עברי און א אמה עבריה מיט א שטר, האט די גמרא געזאגט פון אם אחרת, די תורה האט מקיש געווען א אמה עבריה צו אן אחרת, אזוי ווי אן אחרת איז אזוי ווי סתם א פרוי קען מען קונה זיין מיט א שטר, די זעלבע זאך אמה עבריה אויך אזוי. אבער וואס האט די גמרא געפרעגט אז לויט רב חסדא שטימט נישט די לימוד, ווייל לויט רב חסדא איז ביי אן אחרת ביי סתם א פרוי, ווער שרייבט די שטר? די קונה, די מאן. ביי א אמה עבריה, ווער שרייבט די שטר? די טאטע, די מקנה. איז קען נישט זיין אז מ'לערנט ארויס פון דעם היקש די לימוד. איז יעצט זאגט די גמרא ביסט גערעכט. פון אם אחרת קען מען טאקע נישט ארויסלערנען אז אן אמה עבריה איז מען קונה בשטר ווייל ס'איז א אנדערע סארט שטר ווי די שטר פון קידושין. ביי קידושין איז עס א שטר פונעם קונה, דא איז עס א שטר פון די מקנה. אבער אויף אזוי פיל העלפט די לימוד אז טאמער אונז האמער אן אנדערע לימוד פון לא תצא כצאת העבדים און אונז ווייס מיר נישט צו דאס איז שטר צו דאס איז חזקה דא העט שוין העלפן די היקש פון אם אחרת צו זאגן אז יענע לימוד איז א לימוד פון שטר און ממילא מיטן לימוד פון אם אחרת צוזאמען ווייס מיר אז די לימוד פון לא תצא כצאת העבדים קומט מרבה זיין שטר און נישט חזקה איז דערפאר טאקע איז מען מרבה שטר און מ'איז ממעט חזקה אז מען קען קונה זיין א אמה עבריה מיט א שטר און נישט מיט חזקה, פרעגט יעצט אבער די גמרא, ורב הונא, האי לא תצא כצאת העבדים, מאי דריש ביה, רב הונא וואס ער לערנט די גאנצע לימוד ארויס פון אחרת, ווייל רב הונא האלט דאך אז די אדון איז דער וואס שרייבט די שטר, איז דאך עס פונקט ווי קידושין, איז פשט מען קען עס ארויסלערנען פון אחרת פונעם היקש, איז וואס טוט ער מיטן פסוק לא תצא כצאת העבדים? ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה שאינה יוצאה בראשי אברים כעבד, דהיינו רב הונא וועט דיך ענטפערן אז קענסט טאקע גארנישט ארויסלערנען פון דארט נאר די פסוק קומט זאגן כפשוטו של מקרא אז לא תצא כצאת העבדים אז א אמה עבריה גייט נישט ארויס ווען מען האקט איר אויס די שן ועין איז עס נישט קיין איבעריגע ווערטער ס'איז נישט קיין איבעריגע ווערטער קען מען פון דעם גארנישט דרש'נען איי ורב חסדא וויאזוי האט רב חסדא יא געדרש'נט פון דעם פסוק זאגט די גמרא ווייל רב חסדא האלט אם כן לכתוב קרא לא תצא כעבדים מאי כצאת העבדים, שמע מינה תרתי, רב חסדא האלט אז פון די כצאת העבדים איז פשט מען קען דא צוויי זאכן ארויסלערנען, איינס, די פשוטו של מקרא, אז א אמה עבריה גייט נישט ארויס ווען מען האקט איר אויס א שן ועין, חוץ פון דעם האלט רב חסדא אז מען קען אויך ארויסלערנען פון דא אז א אמה עבריה איז מען קונה בשטר. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אויך אין די משנה, וקונה את עצמו בשנים, אז אן עבד עברי איז זיך אליין קונה בשנים, דהיינו ווען עס גייט אריבער זעקס יאר גייט ער ארויס פריי, ווי ווייסט מען דאס? ענטפערט די גמרא דכתיב שטייט אין פסוק שש שנים יעבוד ובשביעית וגומר, א קלארע פסוק. האבן מיר ווייטער געזען אין די משנה ביובל אז יובל גייט אויך ארויס אן עבד עברי, ווי ווייסט מען דאס ברענגט די גמרא די מקור דכתיב עד שנת היובל יעבוד עמך, זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה בגרעון כסף אז אן עבד עברי גייט ארויס בגרעון כסף, מען מאכט א חשבון וויפיל יאר האט ער שוין געארבעט, וויפיל יאר איז נאך געבליבן, וויפיל איז יעדעס יאר ווערט, און ער קען צאלן דאס געלט פון די איבעריגע יארן און זיך אויסלייזן. פון וואו לערנט מען דאס ארויס? ענטפערט די גמרא, אמר חזקיה האט מען שוין געזען, דאמר קרא והפדה, מלמד שמגרע פדיונה ויוצאה, פון והפדה וואס שטייט ביי אמה עבריה לערנט מען דאס ארויס, און ווי מען האט שוין געשמועסט, מען קען ארויסלערנען א עבד עברי פון א אמה עבריה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, וקונה את עצמו בכסף ובשווה כסף ובשטר, דהיינו אן עבד עברי וואס וויל זיך אויסלייזן, קען זיך אויסלייזן מיט כסף, מיט שווה כסף, און אויך מיט א שטר. זאגט די גמרא בשלמא כסף, דכתיב מכסף מקנתו. דאס אז אן עבד עברי קען זיך אויסלייזן מיט געלט, איז פשוט, שטייט אין פסוק, ביי אן עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי שטייט מכסף מקנתו, זעט מען ער קען זיך אויסלייזן מיט געלט, און מען לערנט ארויס, אן עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד, פון א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי, ווי מען האט שוין געזען ו' מוסף על ענין ראשון וכי תשיג, ווייסט מען שוין אז דער דין איז איבעראל אזוי, אן עבד עברי קען זיך אויסלייזן מיט געלט. ווייטער ווי ווייסט מען ער קען זיך אויסלייזן מיט שווה כסף? אויך שווה כסף נמי ישיב גאולתו אמר רחמנא שטייט אין פסוק ישיב גאולתו מכסף מקנתו פון ישיב גאולתו קומט מרבה זיין שווה כסף אויך לרבות שווה כסף ככסף אבער פרעגט די גמרא אלא האי שטר דאס וואס מען האט דא געזען אין די ברייתא אז אן עבד עברי קען זיך אויסלייזן מיט א שטר איז היכי דמי פון וואסערע סארט שטר רעדט מען דא אילימא דכתב ליה שטרא אדמיה עסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך אז די עבד עברי שרייבט א שטר פארן אדון וואס אינעם שטר איז ער זיך מתחייב אז ער גייט צאלן פארן אדון געלט, אבער דאס איז נישט קיין חידוש היינו כסף, איז דאך ממש געלט, איז אויף דעם דארף מען נישט קיין ברייתא זאל אונז זאגן אז ער קען זיך אויסלייזן מיט א שטר, נאר וואס דען, אלא וואס מיינט שטר, שטר אוודאי מיינט שחרור, אז אן עבד עברי וואס קריגט א שטר שחרור פון זיין בעל הבית גייט ארויס פריי, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא שטר למה לי, לימא ליה באפי תרי זיל, אי נמי באפי בי דינא זיל, דהיינו וואס דארף מען א שטר? א עבד עברי דארף א שטר שחרור? טאמער די באלעבאס וויל אים פארשיקן, זאל ער אים זאגן אין פראנט פון צוויי עדים, גיי אוועק פון דא! אדער זאל גיין אין בית דין אריין און זאגן אין פראנט פון בית דין, גיי אוועק פון דא! דאס זאל לכאורה זיין גענוג, ווייל לכאורה אן עבד עברי באלאנגט דאך נישט פארן באלעבאס, נאר וואס? ער האט א חוב אז ער דארף ארבעטן ביים באלעבאס, איז ברגע וואס די באלעבאס איז מוחל אויפן חוב, ער איז מוותר אויפן חוב, גייט ער ארויס פריי. ווי קומט דא אריין א שטר שחרור? נאר וואס דען אמר רבא, זאגט רבא זאת אומרת, זעהט מען דא פונעם ברייתא אז עבד עברי גופו קנוי והרב שמחל על גרעונו, אין גרעונו מחול, דהיינו דא זעהט מען אז ס'איז נישט אזוי, נאר א עבד עברי אוודאי זיין גוף איז יא קנוי צום באלעבאס, יעצט פארשטייט זיך זיין גוף איז נישט קנוי צום באלעבאס ווי א שור ווי א חמור ווי אן עבד כנעני, נאר לעבדות איז עס קנוי צום באלעבאס, אבער עפעס א געוויסע קנין האט דא די באלעבאס אינעם עבד עברי, און ממילא העלפט נישט דא א מחילה אליין, א מענטש קען נישט מוחל זיין אויף א זאך וואס איז זיינס אויף א זאך וואס ער האט א קנין אין דעם, ער קען מוחל זיין אויף א חוב, אויף א קנין נישט, און ממילא טאמער די באלעבאס וויל אים פארשיקן, איז א מחילה אליין וועט נישט העלפן, נאר ער וועט אים דארפן שרייבן א שטר שחרור. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה, יתירה עליו אמה העבריה, אז א אמה העבריה האט נאך א וועג ארויס וואס אן עבד עברי האט נישט, סימנים, דהיינו ברגע וואס די אמה העבריה ברענגט סימנים אז זי איז שוין א גדולה אז זי איז שוין א נערה, גייט זי ארויס פריי. זאגט די גמרא, אמר ריש לקיש זאגט ריש לקיש, א געוואלדיגע חידוש, זאגט ריש לקיש, אמה העבריה קונה את עצמה במיתת האב מרשות אדון, דהיינו ריש לקיש האלט אז א אמה העבריה וואס איר טאטע איז געשטארבן איז ברגע וואס די טאטע איז געשטארבן גייט זי ארויס פריי פונעם אדון, ווי ווייסט מען דאס זאגט ריש לקיש מקל וחומר, ס'איז א פשוטע קל וחומר אז וואס? אז ומה סימנים שאין מוציאים מרשות אב מוציאים מרשות אדון, מה דאך סימנים וואס סימנים, א מיידל ווערט א נערה איז דאס נישט גענוג איר ארויסצונעמען פון איר טאטנס רשות, א מיידל ווערט א נערה גייט זי נישט ארויס פון איר טאטנס רשות נאר ווען זי ווערט א בוגרת, פון דעסטוועגן ברגע זי ווערט א נערה גייט זי ארויס פונעם אדנס רשות, איז כל שכן מיתה שמוציאה מרשות אב, אז ברגע וואס דער טאטע שטארבט גייט די מיידל ארויס פון איר טאטנס רשות, ווי רשי ברענגט, ס'דא א לימוד מ'עט זעהן עמוד ב' אויכעט והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, וואס פון דעם פסוק לערנט מען ארויס אז ווען א טאטע שטארבט זאגט מען נישט אז די אלע זכותים וואס דער טאטע האט ביז יעצט געהאט אין זיינע טעכטער גייט אריבער צו די זוהן אין בירושה, נאר וואס ברגע וואס א טאטע שטארבט גייט די מיידל אינגאנצן ארויס פון זיין רשות, איז אינו דין שמוציאה מרשות אדון, איז אוודאי און אוודאי אז די מיידל גייט ארויס פונעם אדון'ס רשות ווען דער טאטע שטארבט, אזוי זאגט ריש לקיש. מיתיב רב אושעיא, פרעגט רב אושעיא א קשיא פון א משנה פון אונזער משנה, שטייט ביי אונזער משנה, יתירה עליו אמה העבריה שקונה את עצמה בסימנים, אז א אמה העבריה גייט ארויס מיט סימנים, איז פרעגט רב הושעיא ואם איתא, טאמער ריש לקיש איז גערעכט אז א מיידל א אמה עבריה גייט אויכט ארויס מיט מיתת האב, איז ניתני נמי מיתת האב, וואלט אונזער משנה דאס געדארפט זאגן, זאגט טאקע די גמרא תנא ושייר, די משנה האט עס אויסגעלאזט. איי פרעגט די גמרא מאי שייר דהאי שייר, די כלל איז אז ווען א משנה לאזט עפעס אויס נישטא אזא זאך ס'לאזט אויס איין זאך, אדער ס'לאזט אויס אפאר זאכן, צוויי זאכן, אדער ס'לאזט גארנישט אויס איז וואס נאך האט אונזער משנה אויסגעלאזט? ענטפערט די גמרא שייר מיתת האדון, ווען די אדון שטארבט גייט די אמה עבריה אויכט ארויס, און דאס איז נישט געשטאנען ביי אונזער משנה, איז קומט אויס צוויי זאכן האט די משנה אויסגעלאזט סיי מיתת האב און סיי מיתת האדון, איי זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, אי משום מיתת האדון לאו שיורא דאס הייסט נישט קיין שיור, ווייל דכיון דאיכא נמי באיש לא קתני, דהיינו די מושג פון מיתת האדון איז נישט קיין מושג וואס מ'געפינט נאר ביי אמה עבריה, מ'געפינט עס אויכט ביי אן עבד עברי, יעצט אוודאי אן עבד עברי משך די זעקס יאר ווען דער באלעבאס שטארבט גייט ער נישט ארויס פריי ער גייט אריבער צו זיינע זינען ער גייט נישט אריבער צו אנדערע יורשים אבער צו די זינען גייט ער אריבער אבער א עבד נרצע טאמער מ'האט אים שוין געבארט די אויערן און יעצט שטארבט דער באלעבאס גייט ער ארויס פריי ברגע וואס דער באלעבאס שטארבט קומט אויס דער מושג פון מיתת האדון איז נישט קיין מושג וואס מ'געפינט נאר ביי אמה עבריה און דערפאר האט עס די משנה נישט אויסגערעכנט און זאג מיר נישט אז דאס איז נאך א זאך וואס די משנה האט אויסגעלאזט דאס הייסט נישט אויסגעלאזט, איז ממילא זוכט מען דא נאך א זאך וואס די משנה האט אויסגעלאזט, און אז נישט, ואלא ניתני, וואלט די משנה דאס אויך נישט געדארפט אויסלאזן, און די משנה וואלט געדארפט זאגן אז במיתת האב גייט א אמה עבריה ארויס. זאגט די גמרא ניין, תנא, דבר שיש לו קצבה קתני, דבר שאין לו קצבה לא קתני, דהיינו די סיבה פארוואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט מיתת האב, איז ווייל די משנה האט נאר גערעדט פון זאכן וואס האבן א קצבה, זאכן וואס מען קען אויסרעכענען, למשל, שש שנים איז א זאך וואס מ'קען אויסרעכענען, ס'איז זעקס יאר, מ'ווייסט ווען ס'הייבט זיך אן, מ'ווייסט ווען ס'ענדיגט זיך, יובל קען מען אויך אויסרעכענען, גרעון כסף קען מען אויסרעכענען וויפיל געלט ס'איז געווען, וויפיל מ'האט אים פארקויפט, וויפיל יאר איז געבליבן, דאס איז אלעס זאכן וואס האבן א קצבה. מה שאין כן מיתת האב האט דאך נישט קיין קצבה, מ'ווייסט דאך נישט צו דער טאטע וועט שטארבן און אז יא ווייסט מען דאך נישט ווען, איז דערפאר פון אזעלכע סארט זאכן האט דער משנה נישט גערעדט, דערפאר האט דער משנה נישט אויסגערעכנט מיתת האב. איי פרעגט די גמרא ס'איז דאך נישט ריכטיג, ווייל והא סימנים, דאין להם קצבה וקתני, סימנים, די שתי שערות, איז דאך אויך א זאך וואס האט נישט קיין קצבה, מ'קען זיך נישט אויסרעכענען ווען ס'עט קומען, ס'דא א מיידל וואס ס'קומט ביי די צוועלף, ביי די דרייצן, ביי די פערצן, אונז ווייס מיר דאך נישט ווען ס'עט קומען, און פון דעסטוועגן האט עס די משנה אויסגערעכנט, ענטפערט די גמרא אמר רב ספרא, אין להם קצבה למעלה, אבל יש להם קצבה למטה, דהיינו ביסט גערעכט, אונז ווייס מיר נישט, ווען די שתי שערות וועלן קומען ביי די צוועלף ביי די דרייצן ביי די פערצן דאס קען מען זיך טאקע נישט אויסרעכענען אבער למטה דהיינו פון ווען נישט דאס קען מען זיך יא אויסרעכענען דהיינו ווי מען וועט שוין זעהן אז א מיידל אונטער א געוויסע איל גיל אונטער א געוויסע עידזש פאר די צוועלף ווען זי ברענגט שתי שערות מיינט עס גארנישט איז אויב אזוי האט עס אוודאי א קצבה, ווייל מען קען זיך אויסרעכענען אז די שתי שערות פאר א געוויסע גיל מיינט גארנישט דתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא בן תשע שנים שהביא שתי שערות א ניין יעריגע יונגל וואס האט געברענגט שתי שערות שומא מיינט עס גארנישט ס'איז סתם א ווארצל מבן תשע שנים ויום אחד עד בן שתים עשרה שנים ויום אחד ועודן בו שומא די זעלבע זאך די חכמים האלטן אין די ברייתא אז אפילו א יונגל וועט ברענגען שתי שערות פון די ניין ביז די צוועלף דהיינו די האר איז געוואקסן און ס'איז געבליבן דארט א גאנצע צייט, האלטן זיי אויכעט ס'איז גארנישט ס'איז סתם א ווארצל רבי יוסי ברבי יהודה אומר סימן, ער האלט ס'איז יא א סימן טאמער ס'איז געבליבן די גאנצע צייט, אבער על כל פנים דאס איז יעדער מודה בן שלוש עשרה שנים ויום אחד אז א אינגל ביי די דרייצן טאמער ער ברענגט יעצט סימנים דברי הכל סימן איז דעמאלטס אוודאי איז עס יא א סימן, אבער על כל פנים ווייטער ס'איז דא א קצבה למטה און ממילא הייסט עס א דבר שיש בה קצבה איז דערפאר האט עס די משנה אויסגערעכנט, אבער מיתת האב וואס האט טאקע נישט קיין קצבה פון דעם האט די משנה נישט גערעדט, און דערפאר איז נישט קיין קשיא אויף ריש לקיש פארוואס די משנה האט נישט געזאגט מיתת האב. מתיב רב ששת, פרעגט אבער רב ששת א קשיא אויף ריש לקיש פון א ברייתא וואס מ'וועט זען דא בהמשך אויף עמוד ב', און ווען מ'וועט דארט זען די ברייתא ר' שמעון אומר אז ר' שמעון האלט, מ'וועט זען דארט אין די ברייתא קודם כל א תנא קמא מיט א ר' מאיר, און נאכדעם וועט מען זען דער ר' שמעון וואס ר' שמעון זאגט ארבעה מעניקין להם שלושה באיש ושלושה באישה, ר' שמעון זאגט אז ס'דא פיר סארט עבדים וואס מ'געט זיי מתנות ווען זיי גייען ארויס פריי, דריי פון זיי איז נאר שייך ביי א מאן, דריי פון זיי איז נאר שייך ביי א פרוי, ואי אתה יכול לומר ארבעה באחד לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה באישה און ס'איז נישט שייך צו זאגן פיר נישט ביי א מאן נישט ביי א פרוי, ווי מ'וועט שוין מאכן די חשבון פשט אזוי. וואס זענען די פיר סארט עבדים וואס גייען ארויס פריי לויט ר' שמעון, איז אדערווייל, באלד וועט מען זען אז די גמרא צוריק ציען, נישט דאס די ריכטיגע רשימה, אבער אדערווייל פארשטייט רב ששת אז די רשימה איז אזוי, די ערשטע איז שש, די צווייטע איז יובל, די דריטע איז מיתת האדון, און די פערדע איז סימנים, פשט אזוי, שש, דאס איז א זאך וואס איז שייך סיי ביי מענער סיי ביי פרויען, ס'גייט אריבער זעקס יאר גייט ארויס סיי די עבד עברי סיי די אמה העבריה, און ווען זיי גייען ארויס קריגן זיי מתנות, די צווייטע איז יובל, יובל איז שייך סיי ביי מענער סיי ביי פרויען, דהיינו סיי אן עבד עברי סיי אמה העבריה וואס גייען ארויס פריי יובל, קריגן זיי מתנות. מיתת האדון, פארשטייט די גמרא אדערווייל אז דאס איז נאר שייך ביי א מאן נישט ביי א פרוי, ווייל א מאן, אן עבד נרצע וואס די באלעבאס שטארבט גייט ארויס פריי, א עבד וואס איז נאכנישט נרצע במשך די ערשטע זעקס יאר טאמער די באלעבאס שטארבט גייט ער נישט ארויס פריי, ער גייט ארבעטן פאר די זינען, אבער נאכדעם וואס ער איז נרצע טאמער דער באלעבאס שטארבט איז גייט ער ארויס פריי און ער קריגט אויך מתנות, און די פערדע סארט סימנים, דאס איז שייך ביי א פרוי און נישט ביי א מאן, א פרוי, א מיידל, וואס קריגט סימנים, גייט זי ארויס פריי און זי קריגט מתנות, איז נאכאמאל, די רשימה איז שש, יובל, מיתת האדון און סימנים, און רבי שמעון זאגט אז דאס איז טאקע פיר וואס גייען ארויס פריי אבער דריי איז שייך ביי מענער און דריי ביי פרויען, ווייל שש, יובל, מיתת האדון, איז שייך ביי מענער, שש, יובל סימנים איז שייך ביי פרויען, אבער מיתת אדון איז נישט שייך ביי פרויען, און סימנים איז נישט שייך ביי מענער. מיתת אדון איז נישט שייך ביי פרויען, ווייל א פרוי, נישטא אזאך א פרוי וואס איז א נרצע, און סימנים נישט שייך ביי מענער, ווייל א מאן גייט נישט ארויס מיט סימנים. יעצט באלד עמיר זען אז די גמרא וועט פרעגן אז ס'איז נישט ריכטיג, ווייל א אמה עבריה גייט אויך ארויס ביי מיתת אדון, אבער דאס עמיר לאזן אויף באלד. אז דערווייל פארשטייט די גמרא אז דאס זענען די פיר סארט עבדים וואס גייען ארויס, און די פיר קריגן מתנות, אזוי זאגט דא ר' שמעון. על כל פנים פירט רב ששת אויס די קשיא, ואם איתא טאמער ריש לקיש איז גערעכט אז מיתת האב איז נאך א וועג וואס א אמה עבריה גייט ארויס, אויב אזוי ניתני נמי מיתת האב, וואלט ר' שמעון אויך געדארפט אויסרעכענען מיתת האב אז ווען א טאטע שטארבט גייט די מיידל ארויס און זי קריגט מתנות. זאגט די גמרא וכי תימא עסטו וועלן זאגן הכי נמי תנא ושייר די זעלבע תירוץ פון פריערט אז ר' שמעון האט טאקע אויסגעלאזט איינס זאגט די גמרא דאס קענסטו נישט זאגן ווייל והא ארבעה קתני, ר' שמעון זאגט דאך דא א מספר, זאגט א נומער, ס'דא פיר סארט, פיר מיינט פיר און נישט מער, איז קען נישט זיין האט איינס אויסגעלאזט, זאגט די גמרא וכי תימא עסטו וועלן זאגן אויך די זעלבע תירוץ פון פריער, אז תנא דבר שיש לו קצבה קתני ודבר שאין לו קצבה לא קתני, אז ר' שמעון האט נאר גערעדט פון זאכן וואס האבן א קצבה, אבער מיתת האב וואס האט נישט קיין קצבה אזא סארט זאך האט ער נישט אויסגערעכנט, זאגט די גמרא נישט ריכטיג ווייל והא סימנים דאין להם קצבה וקתני, סימנים האט דאך נישט קיין קצבה און דאס האט ער יא אויסגערעכנט, איי זאגט די גמרא וכי תימא הכי נמי כדרב ספרא, עסט מיר וועלן ענטפערן די זעלבע תירוץ פון פריערט וואס רב ספרא האט געענטפערט, אז סימנים האט א קצבה למטה למעלה האט עס נישט קיין קצבה למטה האט עס א קצבה, הייסט עס א זאך וואס האט יא א קצבה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא והא איכא מיתת אדון דאין להם קצבה וקתני, וואס טוט זיך מיט מיתת אדון, מיתת אדון האט זעכער נישט קיין קצבה, און פונדעסטוועגן האט עס רב שמעון אויסגערעכנט אין זיין רשימה, איז אויב אזוי איז א קשיא אויף ריש לקיש, וויאזוי זאגט ריש לקיש אז מיתת האב איז נאך אן אופן וואס א אמה עבריה גייט ארויס, דא זעהן מיר אז ר' שמעון רעכנט עס נישט אויס, ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, נאר אוודאי, ר' שמעון האט נאר אויסגערעכנט זאכן וואס האבן א קצבה, איי איינע פון זיינע זאכן זיין רשימה די דריטע זאך האמיר געשמועסט איז מיתת אדון, זאגט די גמרא מיתת אדון נמי לא קתני, דהיינו ער האט נישט דאס אויסגערעכנט זיין רשימה דאס איז נישט א חלק פון זיין רשימה דאס איז נישט א חלק פון די פיר, איי ואלה ארבעה מאי ניהו, אויב אזוי וואס זענען יא די פיר? אונז האבן דאך אויסגעשמועסט די פיר זענען, שש, יובל, מיתת אדון, און סימנים, יעצט זאגסטו מיתת אדון איז נישט אין די רשימה, איז וואס איז די פערדע זאך? זאגט די גמרא, שנים ויובל ויובל של רציעה, ואמה עבריה בסימנים, דהיינו יובל איז נישט א כללית'דיגע זאך יובל, נאר יובל האט ר' שמעון צוטיילט אויף צוויי, ס'דא יובל וואס דאס איז יובל אינמיטן די זעקס יאר, שפעטער איז דא א יובל פון א עבד נרצע דאס איז א באזונדערע דין, איז דאס איז די דריטע זאך אין די רשימה, וואס דאס איז נאר שייך ביי א מאן נישט ביי א פרוי ווייל א פרוי איז נישט קיין נרצע, איז על כל פנים דאס איז די רשימה פון ר' שמעון, ר' שמעון האט נישט גערעדט דא פון זאכן וואס האבן נישט קיין קצבה, דערפאר האט ער נישט אויסגערעכנט נישט מיתת אדון און נישט מיתת האב, ברענגט די גמרא טאקע א ראיה אז ס'איז מסתבר אזוי צו זאגן אז ר' שמעון האט נישט דא אריינגערעכנט אין זיין רשימה זאכן וואס האבן נישט קיין קצבה הכא נמי מסתברא דקתני סיפא, ווייל שטייט דאך ר' שמעון זאגט אי אתה יכול לומר ארבעה באחד מהן לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה באישה, ואם איתא באישה מיהא משכחת לה ארבעה, דהיינו טאמער ביסט גערעכט אז א חלק פון ר' שמעון'ס רשימה איז אויך מיתת האדון, איז ביי א פרוי דאך יא שייך מיתת האדון, א אמה עבריה וואס די בעל הבית שטארבט גייט ארויס פריי, איז פארוואס האט ר' שמעון געזאגט אז דאס איז א זאך וואס איז נאר שייך ביי א מאן און נישט ביי א פרוי, איז א ראיה טאקע אז דאס איז נישט קיין חלק פון זיין רשימה, נאר די דריטע זאך איז א רשימה דאס איז יובל של רציעה דהיינו א עבד נרצע וואס גייט ארויס יובל דאס איז א באזונדערע זאך וואס ר' שמעון האט געזאגט אז ער קריגט מתנות וואס דאס איז נישט שייך ביי א פרוי שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם אז ר' שמעון האט נישט גערעדט דא נישט פון מיתת האב נישט פון מיתת אדון און דערפאר טאקע איז נישט קיין קשיא אויף ריש לקיש מתיב ר' עמרם פרעגט אבער ר' עמרם א קשיא אויף ריש לקיש פון די תנא קמא פון ר' שמעון די תנא קמא זאגט דארט ואלו מעניקין להם די תנא קמא זאגט וועלכע עבדים וועלכע שפחות קריגן מתנות ווען זיי גייען ארויס, זאגט דער תנא קמא אזוי, היוצא בשנים, איינער וואס גייט ארויס נאך זעקס יאר, סיי א עבד סיי א אמה עבריה, קריגט מתנות, וביובל, איינער וואס גייט ארויס יובל, קריגט מתנות, ובמיתת האדון, די אלע וואס גייען ארויס במיתת אדון קריגן מתנות, ואמה העבריה בסימנים, און א אמה עבריה וואס גייט ארויס בסימנים קריגט אויך מתנות. איז על כל פנים, פירט רבי עמרם אויס די קשיא ואם איתא, טאמער ריש לקיש איז גערעכט אז במיתת האב,

איי וכי תימא הכא נמי כדרב ספרא וועסט מיר וועלן ענטפערן רב ספרא'ס תירוץ אז סימנים האט א קצבה למטה אבער האיכא מיתת אדון ער האט דאך אויך אויסגערעכנט מיתת אדון וואס מיתת אדון האט זעכער נישט קיין קצבה און דא קענסטו מיר נישט ענטפערן אז ער האט נישט גערעדט פון מיתת אדון ער זאגט דאך קלאר מיתת אדון איז פארוואס האט ער נישט אויסגערעכנט מיתת האב אויך? תיובתא דריש לקיש תיובתא איז טאקע ריש לקיש אפגעפרעגט זאגט טאקע די גמרא אז אונז האמיר מיט דעם אפגעפרעגט ריש לקיש איי פרעגט די גמרא והא ריש לקיש קל וחומר אמר ריש לקיש האט דאך געהאט א גוטע קל וחומר ריש לקיש האט געמאכט א קל וחומר אז מה דאך סימנים וואס נעמט נישט ארויס א מיידל פונעם טאטנס רשות, נעמט ארויס פון בעל הבית'ס רשות, כל שכן מיתה וואס נעמט ארויס פונעם טאטנס רשות, אוודאי אז נעמט ארויס פון בעל הבית'ס רשות, און וואס טוסטו מיט די קל וחומר? זאגט די גמרא קל וחומר פריכא, ס'א אפגעפרעגטע קל וחומר פארוואס? וויאזוי קען מען אפפרעגן די קל וחומר? ווייל משום דאיקא למיפרך, מה לסימנים שנשתנה הגוף, תאמר במיתת אב, שכן לא נשתנה הגוף, דהיינו סימנים, ווייסט פארוואס סימנים איז מוציא מרשות אדון? ווייל די גוף האט זיך געטוישט, די בעל הבית האט געקויפט א קטנה און יעצט איז זי געווארן א נערה גייט זי ארויס פריי, אבער אז די טאטע איז געשטארבן וואס האט זיך געטוישט אין די מיידל ס'האט זיך גארנישט געטוישט, איז מסתבר אז דאס איז טאקע אנדערש אז זי בלייבט טאקע א שפחה אפילו נאכדעם וואס די טאטע שטארבט, און ממילא האמיר אפגעפרעגט ריש לקיש. זאגט די גמרא ווייטער, און די גמרא פרובירט בכל זאת צו טרעפן אפשר בכל זאת איז דא א ברייתא וואס האלט יא ווי ריש לקיש, זאגט די גמרא תנא חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט, ענק עבד עברי לעצמו, אז די מתנה וואס מען געבט פאר אן עבד עברי גייט פאר אים אליין, באלד וועט מען זען די גמרא וועט זיך שטעלן וואס די חידוש, פארשטייט זיך א מתנה וואס מען געבט פאר עבד עברי גייט פאר אים אליין, אבער על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער וענק אמה עבריה לעצמה, די זעלבע זאך א מתנה וואס מען געבט פאר אמה עבריה גייט פאר די אמה עבריה, ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האט מען געלערנט אז ניין, ענק אמה עבריה די מתנה וואס מען געבט פאר אמה עבריה און די זעלבע זאך ומציאתה, טאמער זי טרעפט א מציאה איז לאביה, ביידע גייט צו איר טאטע נישט צו זי אליין, ואין לרבה אלא שכר בטלה בלבד, דהיינו א מיידל ס'האט געטראפן א מציאה אמה עבריה האט געטראפן א מציאה איז די מציאה גייט פארן טאטן אירע, אבער אדערווייל האט זי דאך געדארפט ארבעטן איז די שכר בטלה, די תקופה וואס זי האט נישט געארבעט דארף מען באצאלן פארן באלעבאס, אבער על כל פנים האמער דא א סתירה צווישן צוויי ברייתות, אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען אז די מתנה איז גייט צום אמה עבריה אליין, אינעם צווייטע ברייתא איז געשטאנען אז ס'גייט פאר איר טאטן, איז מאי לאו, לכאורה קען מען א ראיה ברענגען פון די ברייתות צו ריש לקיש אז וואס? אז הא דנפקא בסימנים, והא דנפקא לה במיתת אב, דהיינו מ'קען לכאורה זאגן אז די צווייטע ברייתא רעדט זיך אז די מיידל איז געווארן א נערה און זי איז ארויס פריי, דארט זאגט די ברייתא אז די מתנות גייט פאר איר טאטן, די ערשטע ברייתא אבער רעדט זיך אז די טאטע איז געשטארבן, און די ברייתא גייט כשיטת ריש לקיש אז ווען א טאטע שטארבט גייט די אמה עבריה ארויס פריי, אבער דא קען מען נישט געבן די מתנות פאר איר טאטע ווייל איר טאטע איז דאך טויט, איז פאר דעם גייט די מתנות צו איר, איז לכאורה האבן מיר דא א ראיה כשיטת ריש לקיש, זאגט די גמרא לא, אידי ואידי דנפקא לה בסימנים ביידע ברייתות רעדן זיך אז זי גייט ארויס בסימנים נאר וואס ולא קשיא הא דאיתיה לאב הא דליתיה לאב, ס'ווענדט זיך צו די טאטע לעבט צו נישט, דהיינו דאס איז קלאר אז ווען די טאטע שטארבט גייט זי נישט ארויס, אבער יעצט אז זי איז געווארן א נערה אז ס'איז דא א טאטע, גייט די מתנות צום טאטן, אויב די טאטע איז טויט, גייט די מתנות צו זי אליין. פרעגט די גמרא אבער, בשלמא ענק אמה עבריה לעצמה, למעוטי אחין, גאנץ גוט, דאס וואס די ברייתא וויל אונז לאזן הערן א חידוש אז ווען די טאטע איז טויט גייט די מתנות צו איר, איז ווייל די ברייתא וויל אונז לאזן הערן א חידוש אז ס'גייט נישט צו אירע ברידערס, נאר ס'גייט צו איר אליין, פארוואס טאקע גייט עס נישט צו אירע ברידערס, ווייל דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האמיר געזען דאס אין עמוד א' אויכעט, שטייט אין פסוק והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, וואס מען דרשנ'ט פון דעם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מכאן שאין אדם מוריש זכות בתו לבנו, דהיינו מען לערנט ארויס פון דעם פסוק אז ווען א טאטע שטארבט גייט נישט אריבער די אלע זכותים וואס ער האט געהאט אין זיינע טעכטער בירושה צו זיינע זוהנען, נאר די טעכטער זענען זיך אליין קונה, און ממילא דאס איז דער חידוש וואס די ברייתא האט אונז דא געוואלט לאזן הערן, אז טאמער די טאטע איז טויט גייט נישט יעצט די מתנות צו אירע ברידערס נאר די מיידל אליין די אמה עבריה אליין קען האלטן די מתנות, אבער אלא ענק עבד עברי לעצמו, פשיטא, אלא למאן, דאס וואס די ברייתא זאגט אז די מתנות פון עבד עברי גייט פאר אים אליין, פארשטייט זיך פאר וועם דען זאל עס גיין? ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף, יו"ד קרת קא חזינא הכא, רש"י זאגט יו"ד קרת קא חזינא הכא, יו"ד שהיא קטנה עשאה עיר גדולה, כלומר האריך משנתו חינם, דהיינו מ'האט גענומען א קליינע יודעלע, און מ'האט געמאכט פון אים א גאנצע שטאט, דהיינו די ברייתא איז טאקע א אויסגעצויגענע ברייתא, א לאנגע ברייתא, די ברייתא האט דא געשריבן דינים וואס זענען טאקע נישט נוגע איז טאקע נישטא קיין שום חידוש אין די חלק פון די ברייתא. אביי אמר, אביי זאגט ס'איז יא דא א חידוש הכי אמר רב ששת הא מני תוטאי הוא, דתניא תוטאי אומר, לו ולא לבעל חובו דהיינו די ברייתא גייט כשיטת תוטאי וואס תוטאי דרשנ'ט פון לו ולא לבעל חובו דהיינו, מ'האט שוין געזען די דרשה אז שטייט אין פסוק הענק תעניק לו אז די מתנות געבט מען פאר אים פארן עבד עברי און מ'איז ממעט פון לו לו ולא לבעל חובו אז טאמער די עבד עברי האט א בעל חוב וואס איז אים שולדיג געלט גייט נישט די מתנות פארן בעל חוב, נאר ס'גייט צו אים אליין, דאס איז די חידוש פון די ברייתא, אז די מתנות גייט צו אים אליין אפילו אז ער האט א בעל חוב. זאגט די גמרא ווייטער גופא, די גמרא ברענגט יעצט די גאנצע נוסח הברייתא, פריערט האט מען געזען געוויסע חלקים פון די ברייתא, איז די גמרא ברענגט יעצט די גאנצע ברייתא, אזוי שטייט אין א ברייתא, אלו מעניקין להם, דאס זענען די עבדים וואס קריגן מתנות און זיי גייען ארויס פריי, איז די ערשטע איז היוצא בשנים, איינער וואס גייט ארויס נאך זעקס יאר, דאס איז שייך סיי ביי אן עבד עברי סיי ביי אמה עבריה, ווען זיי גייען ארויס נאך זעקס יאר קריגן זיי מתנות, וביובל איינער גייט ארויס יובל ובמיתת אדון ואמה עבריה בסימנים איז די אלע קריגן מתנות אבל אבער בורח אן עבד וואס אנטלויפט פון זיין באלבאס פאר די צייט און די זעלבע זאך ויוצא בגרעון כסף אן עבד וואס לייזט זיך אויס מיט געלט איז אין מעניקין לו ער קריגט נישט קיין מתנות ווען ער גייט ארויס פריי ר' מאיר אומר ר' מאיר קריגט זיך ר' מאיר זאגט אזוי בורח אין מעניקין לו איינער וואס אנטלויפט בין איך מסכים קריגט נישט קיין מתנות אבער ויוצא בגרעון כסף מעניקין לו איינער וואס לייזט זיך אויס ער קריגט יא מתנות. ר' שמעון אומר, די ר' שמעון האבן מיר שוין געזעהן, למסקנא, פונקט וואס זיין רשימה איז, ארבעה מעניקין להם, שלשה באיש, ושלשה באישה, און מ'האט געזעהן פריערט זיין גאנצע רשימה, ואי אתה יכול לומר ארבעה באחד מהן, לפי שאין סימנים באיש, ואין רציעה באישה. על כל פנים, פרעגט אונז די גמרא, מנא הנא מילי, וואס איז די מקור פון די אלע תנאים פון די ברייתא, ברענגט די גמרא דתנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא,

תלמוד לומר, זאגט די ברייתא שטייט אין פסוק תשלחנו וכי תשלחנו, דהיינו די פסוק זאגט ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו, און שפעטער שטייט וכי תשלחנו, איז אז שטייט א געדאפלטע לשון, דרש'ן מיר פון דא אז נישט נאר איינער וואס איז יוצא בשש, נאר אויף יעדע אופן וואס אן עבד אדער א אמה גייען ארויס, קריגן זיי מתנות. איי זאגט די ברייתא יכול שאני מרבה בורח ויוצא בגרעון כסף, וואלט איך געמיינט אז די זעלבע זאך איינער וואס אנטלויפט, אדער איינער וואס לייזט זיך אויס קריגט אויך מתנות, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק וכי תשלחנו חפשי מעמך, איז פון מעמך דרש'נט מען אזוי האלט דער תנא קמא מי ששילוחו מעמך יצא בורח ויוצא בגרעון כסף שאין שילוחו מעמך, דהיינו פון מעמך דרש'נט מען אז דווקא איינער וואס דו פארשיקסט, אז דו פארשיקסט אים דארפסטו אים געבן מתנות, אבער איינער וואס אנטלויפט וואס דו האסט אים נישט פארשיקט, ער איז אליין אנטלאפן, אדער איינער וואס לייזט זיך אויס וואס דו האסט אים נישט פארשיקט ער האט זיך אליין אויסגעלייזט, איז ער קריגט נישט קיין מתנות, אזוי האלט דער תנא קמא, רבי שמעון האלט אויך אזוי. ר' מאיר אומר, ר' מאיר קריגט זיך, ר' מאיר האלט בורח אין מעניקין לו, דאין שילוחו מעמך, בורח ביסטו גערעכט איינער וואס אנטלויפט הייסט נישט מעמך, ער איז אליין אנטלאפן ער קריגט נישט קיין מתנות, אבל יוצא בגרעון כסף, ששילוחו מעמך, דהיינו ר' מאיר האלט איינער וואס איז יוצא בגרעון כסף, איז טאקע קען זיין דער באלעבאס איז נישט מסכים אים צו פארשיקן, ער האט זיך אליין אויסגעלייזט אבער ווי נישט ווי, ער האט באצאלט פארן באלעבאס די איבעריגע יארן, איז פשט דער באלעבאס שיקט אים יא אוועק, איז דא האלט ר' מאיר דאס הייסט יא מעמך, און ממילא האלט ר' מאיר אז איינער וואס איז יוצא בגרעון כסף אוודאי קריגט יא מתנות. פרעגט איצט די גמרא, בורח השלמה בעי, דהיינו דאס האט מען געזען אין די ברייתא אז דאס איז יעדער מודה אז איינער וואס אנטלויפט קריגט נישט קיין מתנות. איי פארוואס? די דין איז אז איינער וואס אנטלויפט דארף משלים זיין די יארן וואס ער האט נישט געארבעט, לאמיר זאגן ער האט זיך פארקויפט אויף זעקס יאר ער האט געארבעט צוויי און ער איז אנטלאפן, שפעטער ווען מען כאפט אים דארף ער משלים זיין די אנדערע פיר יאר, איז אויב ער דארף משלים זיין די אנדערע פיר יאר פארוואס זאל ער נישט קריגן די מתנות ווען ער האט גענדיגט משלים זיין למעשה האט ער געארבעט זיין גאנצע תקופה וואס ער האט געדארפט ארבעטן, און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז מען דארף משלים זיין דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא מנין לבורח שחייב להשלים, תלמוד לומר שש שנים יעבוד, וואס פון דא לערנט מען ארויס ער דארף ארבעטן זעקס יאר אומבאדינגט נישט קיין חילוק צו ער אנטלויפט אינמיטן צו נישט אפילו אז ער איז אנטלאפן אינמיטן דארף ער משלים זיין, זאגט די ברייתא יכול אפילו חלה, וואלט איך געמיינט אפילו אז ער איז קראנק געווארן דארף ער אויך משלים זיין די טעג וואס ער איז געווען קראנק, תלמוד לומר ובשביעית יצא, פון ובשביעית יצא לערנט מען ארויס אז טאמער ער איז קראנק געווארן איז גייט ער סיי ווי סיי ארויס די זיבעטע יאר אבער על כל פנים דא זעט מען אז מען דארף משלים זיין און אז מען דארף משלים זיין פארוואס זאל מען אים נישט געבן קיין מתנות? ענטפערט די גמרא אמר רב ששת, הכא במאי עסקינן כגון שברח ופגע בו יובל, דא רעדט מען אן עבד איז אנטלאפן, און ווען ער איז אנטלאפן, נאכדעם וואס ער איז אנטלאפן, איז געווארן יובל, מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז הואיל ואפיק ליה יובל, שילוחו מעמך קרינן ביה, דהיינו היות וואס ס'איז געווארן יובל, און יעצט אז ס'איז געווארן יובל, אזוי איז משמע דא אין די ראשונים אז רש"י האלט אז ברגע ס'ווערט יובל דארף ער מער נישט משלים זיין, ער דארף מער נישט משלים זיין ער גייט ארויס פריי, איז אויב ער גייט ארויס פריי איז קען זיין דאס הייסט מעמך, דהיינו די באלעבאס האט אים פארשיקט ווייל יעצט עס ווערט יובל דארף ער מער נישט משלים זיין, און די באלעבאס האט געענדיגט מיט אים איז אפשר זאל ער קריגן מתנות ולא ניקנסיה מען זאל אים נישט קנס'ענען ונעניק ליה, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי נאר א ברגע וואס ער איז אנטלאפן אפילו ס'איז שפעטער געווארן יובל טאמער ס'איז געווארן יובל בשעת וואס ער איז געווען אנטלאפן קריגט ער נישט קיין מתנות, זאגט די גמרא ווייטער אמר מר, מ'האמיר יעצט געזען די ברייתא יכול אפילו חלה תלמוד לומר ובשביעית יצא, די ברייתא האט געזאגט אז טאמער איז קראנק געווארן דעמאלט זאגט מען נישט ער דארף משלים זיין ער דארף נאר משלים זיין טאמער איז אנטלאפן, פרעגט די גמרא, אפילו חלה כל שש, אפילו ער איז קראנק געווען די גאנצע זעקס יאר דארף ער נישט משלים זיין? והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא חלה שלש ועבד שלש אינו חייב להשלים, חלה כל שש חייב להשלים אז טאמער איז קראנק געווען דריי יאר האט געארבעט דריי יאר דארף ער נישט משלים זיין אבער טאמער איז קראנק געווען די גאנצע זעקס יאר דארף ער יא משלים זיין, ענטפערט די גמרא אמר רב ששת, בעושה מעשה מחט, ס'רעדט זיך דא אז נישט פשט ער איז קראנק געווארן און ער האט נישט געארבעט, ער איז קראנק געווארן, ער האט געטון לייכטע ארבעט, ער האט גענייט צו וואס, איז היות וואס ער האט געטון לייכטע ארבעט דארף ער נישט משלים זיין, אבער אין הכי נמי, טאמער ער איז קראנק געווען די גאנצע זעקס יאר און ער האט גארנישט געארבעט, אוודאי דארף ער משלים זיין. אבער וואס, פרעגט די גמרא דרך אגב, הא גופא קשיא, איז דא דא א קשיא אין די ברייתא אליין, אמרת פון איין זייט זאגט די ברייתא חלה שלש ועבד שלש אין חייב להשלים, הא ארבע חייב להשלים, דהיינו די ברייתא זאגט אז טאמער ער האט געארבעט דריי יאר איז קראנק געווען דריי יאר, דארף ער נישט משלים זיין, איז משמע, וואס איז טאמער איז קראנק געווען פיר יאר, איז דא דארף ער שוין יא משלים זיין, אבער אימא סיפא, אין די סיפא שטייט חלה כל שש חייב להשלים, אז נאר טאמער איז קראנק געווען די גאנצע זעקס יאר דארף ער משלים זיין, הא ארבע אין חייב להשלים, פיר יאר דארף מען נישט משלים זיין, זאגט די גמרא הכי קאמר, די ברייתא האט אזוי געמיינט צו זאגן, חלה ארבע נעשה כמי שחלה כל שש וחייב להשלים, דהיינו די ברייתא מיינט צו זאגן, אז טאמער איז קראנק געווען דריי יאר און האט געארבעט דריי יאר, דארף ער נישט משלים זיין, אבער טאמער איז קראנק געווען מער ווי דריי יאר, ער איז קראנק געווען פיר יאר, איז כאילו ער איז קראנק געווען די גאנצע זעקס יאר, און ממילא דארף ער משלים זיין טאמער ער איז קראנק געווען, מער פון האלב פון די תקופה, איז כאילו ער איז קראנק געווען די גאנצע תקופה, און ער דארף משלים זיין די גאנצע תקופה וואס ער איז קראנק געווען.